ב' חלקים משיחת שמחת בית השואבה תשכ א. האט זיך גערעדט שבת אז ס'איז דא א שיחה פונעם רעבן פון שווער בנוגע צום ענין פון מרגליות און בנוגע צום ענין פון גחלים וואס ער האט דעמאלט מבאר געווען אז מרגליות געפינען זיך אויפן דעק פון ים און אַזױ אױך גחלים קױלן געפֿינען זיך במעבֿה האדמה, און דער סדר איז אַז מען דאַרף זיך אַראָפּלאָזן אין ים און אַזױ אױכעט אין מעבֿה האדמה און פֿון דאָרטן אַרױסקריגן די גחלים װאָס זײ װאַרעמען און זײ מאַכן ליכטיק, און אַזױ אױכעט אַרױסקריגן די מרגליות פֿון דעק פֿון ים. און האט דעמאלט מסביר געווען אז די ארבעטער האבן אן אנפירער וואס ער מאכט דעם גאנצן סדר און תוכנית וויאזוי מען זאל גראבן במעבה האדמה און וויאזוי מען זאל זיך אראפלאזן און על דרך זה אויכעט וויאזוי מען זאל זיך אראפלאזן אויפן אין ים אויף ארויסקריגן די מרגליות. און אויף דעם אנפירער קען מען זיך פארלאזן אזוי האט דער רבי דעמאלט געזאגט אין דער שיחה, נאר וואסדען מען דארף אז די ארבעטער די וואס לאזן זיך אראפ אויף צוליב ארויסקריגן די גחלים מיט די מרגליות זאלן אלץ אויספירן פונקטליך ווי דער אנפירער האט זיי אנגעוויזן. דערנאך האט ער מוסיף און מסיים געווען אז דאס איז בנוגע צו דער עבודה. מען דארף אבער האבן, זייענדיג במעבה האדמה און בתוך הים, דארף מען אבער האבן דעם רוח חיים, וואס דאס קומט דורך דערויף וואס ער פארבינדט זיך מיטן אוויר וואס ער געפינט זיך על גבי על פני הים ועל פני האדמה דורך פארשידענע אופנים, אבער אין דערויף קען ער זיך ניט פארלאזן אויף דאס וואס דער אנפירער האט רוח חיים, יעדער ארבעטער אליין דארף שטיין אין א פארבינדונג מיט דעם רוח חיים שעל פני האדמה ושעל פני הים. און האט מסיים געווען און מבאר געווען אז מבאר זיין דעם נמשל פארשטייט דאך יעדערער

דער חילוק פון גחלים און מרגליות איז, ווי דער רבי האט מבאר געווען אין דער שיחה דער ענין פון גחלים, אז דאס איז א ענין וואס ווארעמט און מאכט ליכטיג, וואס אט דאס באשטייט דאך דער גאנצער ענין החיים, איז חיים איז דאך פארבונדן מיט חום, וואס דאס איז היפך הקרירות, קרירות איז דאך דער ענין פון מיתה רחמנא ליצלן, דער סימן פון חיים איז איז דאס דער ענין פון חום פון ווארימקייט, וכידוע די אריכות הביאור ווי חסידות איז מבאר בכמה מקומות אז ערגער פון אלץ איז בשעת ס'דא דער ענין הקרירות, און ער איז נאך מוסיף אז גחלים האבן צוויי זאכן ניט נאר ס'ווארימט נאר דאס מאכט נאך ליכטיג אויכעט ס'קאן זיך זיין א לעבעדיגע זאך, און על דרך פון חיי הבהמה אז ער טוט אלץ עניינים ווי וואס בטבע איז דאס ביי אים, וואס דאס איז דאך דער ענין ווי ער איז מחלק אין תניא פון עובד אלקים לאשר לא עבדו, אז אשר לא עבדו קאן אויכעט זיין אזא מין וואס ער איז מקיים כל התורה כולה.

וואס דאס איז ס'קאן זיין אן ענין א ווארימקייט האט ער ווי אדרבה א בהמה האט זיך מערער ווארימקייט און מערער כח ווי א בן אדם, דארט פעלט אבער דער ענין פון ראיית עין השכל, וכאמור לעיל דער ענין אז ראי' און דאס ראיית עין השכל און דער עין איז דאס אין חיצוניות החכמה, ס'פעלט די ליכטיגקייט דער החכם עיניו בראשו,

און ניט דאָס איז דער תכלית, דער תכלית איז, אַז גחלים דאַרפֿן אױך מאַכן ליכטיק, אַז דאָס װעט אים נעמען, און שטעלן אים בקרן אורה, אַז ער זאָל זיך פֿאַרבינדן מיט אַן אופֿן העבֿודה, װאָס דאָס איז אורות למעלה מכּלים. ביז װאַנעט, אַז ס'קומט אַרױס דער ענין פֿון אַבֿוקות של אור, װי מבֿואר באַרוכּה אין די מאמרים פֿון שמחת בית-השואבה, װאָס דעמאָלט איז היו זורקים אַבֿוקות של אור, וואס דאס איז נאך מערער ווי אור סתם וואס אט דאס איז די עניינים לאמיתותם ווערן דאך נתבאר אין תורת החסידות ווי אזוי מ'קאן זיין א לומד תורה ומקיים מצוות כל ימיו און אף על פי כן אפילו ניט קיין בינוני אויכעט ווייל אבער לכל הפחות און על אחת כמה וכמה ניט העכער ווי א בינוני וכאמור אז דאס אין אן אופן העבודה פון לא עבדו ווארום ער האט זיך קיין מאל ניט אנגעשטרענגט אויף טאן היפך טבעו ובטבע איז ער א מתמיד אדער ער איז געקומען דערצו אדער מתולדותיו אדער לאחרי העבודה ביז וואנען ס'איז געווארן ביי אים א הרגל נעשה טבע. און חסידות איז דאס מסביר און מבאר אז מען דארף דאס אנווארמען און מען דארף דאס אן ליכטיג מאכן כדי ס'זאל זיין די עבודה מתאים להציווי והרצון העליון וואס דאס איז אן עבודה פון לשון עיבוד עורות טאן היפך הטבע די עבודה בכל מאדך וואס דאמאלט דעמאלט ווערט מען אנגערופן אין גמרא עושים רצונו של מקום מה שאין כן אניט אזוי ווערט עס אנגערופן אין עושין רצונו של מקום כאטש ס'דא בכל לבבכם ובכל נפשכם, וואס דאס איז דאך א גמרא אין נגלה דתורה אין ברכות. ווי אזוי קומט מען אבער צו די עבודה בפועל אז ער זאל זיך ניט באגנוגענען מיט זיין תורה ומצוות וואס כל ימיו ממולאים בזה, און זאל מאנען ביי זיך נאך אן עבודה פון בכל מאדך, וואס פעלט אים אן דערויף, איז אויף דערויף זאגט מען אז דאס דארף מען גראבן אין מעבה האדמה, על דער כ על דרך פון די תורה פון בעל שם טוב אז כי תהיו אתם ארץ חפץ, אז ס ד יעדער איד איז אן ארץ חפץ אין וועלכעס איז באהאלטן אוצרות און א יבול גדול ביותר, וואס כדי צוצוקומען אהינצו דארף מען דאס גראבן כמטמונים תחפשנה, און ווי ער איז מבאר אין תניא אויפן ענין וואס דאס איז דער ענין פון אוצר יראת שמים צו וועלכן מ'קען צוקומען דווקא על ידי יגיעה, וואס אט דאס איז דער כללות הענין וואס מ'דארף גראבן במעבה האדמה.

און זאל ווערן ליכטיג ביי זיך און אין די ד' אמות און חלקו בעולם, ביז וואנעט עס וועט ווערן אן עבודה כדבעי, כמאן דבעי למעביד, אזוי איז אזוי עביד. און אין דערויף איז מען מוסיף אז אין דערויף איז ניט מספיק, על דרך ווי יענער האט מיר געזאגט אז ער וויל זיין א גולם, במילא האט ער ניט וואס צו טראכטן מען זאל אים שרייבן יעדער פרט וואס ער האט צו טון פון א' ביז ת', און ווי מען וועט אים שרייבן וועט ער דאס ממלא זיין דערפאר וואס ער האלט ביי מסירת הרצון, אבער אליין זיך אריינטראכטן דאס איז קיין ענין ניט, איז אויף דערויף זאגט מען אז ס'מאנט זיך נאך נאך אין דערויף אז ביחד עם די מסירת הרצון זאל ער זיין א קומה שלימה מיט חב"ד און מיט חג"ת און מיט נהי"ם, און ביז מיט א כח הרצון און כח התענוג, נאר דאס אלס זאל זיין איינגעשפאנט אויף דורכפירן דעם רצון המשלח וואס דאס איז דער רבי דער נשיא דער שווער, וואס דאס ווערט דורך דערויף וואס אין פועל ממש האט מען טאקע א קביעות בכל יום אין לימוד החסידות און אין לימוד הנגלה, און מ'איז ניט יוצא דערמיט פון די שיעורים פון חת"ת וואס דאס איז שוין געווארן א הרגל נעשה טבע. במילא איז אין דערויף ניטא דער ענין פון עובד אלקים, ווייל ס'איז אשר לא עבדו און אף על פי כן מוז ער היטן חת"ת, נאר מ'מאנט טאקע ער זאל אין פועל ממש ענטפערן עפענען א קונטרס צו א מאמר צו א ספר און זאל טאקע אליין לערנען און הארעווען ביז וואנעט אז ער וועט פילן דערפילן ביי זיך אז ער האט געהארעוועט אויף פארשטיין אט דעם מאמר כאטש אפילו ער קען אזויפיל און אזויפיל מאמרים און קאן זיי בעל פה און איז זיי חוזר ברבים און האט הנחות וכו' וכו' און לולא זאת פעלט דער קישור מיטן רוח חיים במילא קאן מען פארבלאנדזשען און מען ווייס ניט וואס דערפון וועט זיין דער סוף ווי דער רבי ז ל געזאגט דער לשון אין די שיחה דער לשון נפל. און ס'איז קײן אַנדער עצה דערצו ניטאָ, אַז אין פּועל ממש אָט דאָס, װאָס ער האָט געלערנט כּל ימיו, איז אף-על-פּי-כּן, אַז ס'קומט אַ נײַער טאָג, חדשים לבקרים, איז דער ציװוי מחדש, נאָך אַ מאָל זיך זעצן לערנען, ניט קוקנדיק, װאָס ער האָט אַ רכוש עצום, אַזױ פֿיל און אַזױ פֿיל אין נגלה, אַזױ פֿיל און אַזױ פֿיל אין חסידות. און דער עיקר איז אז מען זאל וויסן זיין ווי דער רבי האט איבערגעגעבן פון רבי'ן נשמתו עדן אז ס'דארף זיין טאפארו דא פלאחו אז דאס מיינט מען טאקע אים אליין ניט א זון און ניט אן איידעם און ניט אן אייניקל און ניט זיין באלעבאסטע טאקע אים אליין און ניט אים אליין ווי ער איז געווען נעכטן און אייערנעכטן ווייל דעמאלט האט ער געלערנט און געחזר'ט און געפאסט און געקערט וועלטן, נאר דאס מיינט מען אים ווי ער איז היינט אויפגעשטאנען אינדערפרי און ס'איז געווען א ת ח וואס מ'האט אים מחזיר געווען די נשמה, בחמלה רבה איז דאך דאס א נייע נשמה חדשים לבקרים איז א נייער אופן מיט א נייער סדר און א נייער לערנען מיט א נייעם חשק פונקט כמי שלא למד מימיו. וואס אט דאס איז דער קשר מיטן רוח חיים וואס דאס מוז מען אליין מ'האט ניט אויף וועמען צו פארלאזן זיך, אפילו ניט פארלאזן זיך אויפן נעכטיגן מענדל, אט דאס ווי ער איז געשטאנען אין זיין מעמד ומצב נעכטן, ווארום היינט איז דאס א נייער מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, מיט נאכאמאל נותן התורה מחדש נתינת התורה מחדש און נתינת המצוות מחדש, ומה להלן באימה וביראה וברתת ובזיעה,